ברוך השם, מסכת כתובות, דף פ ד, עמוד ב', די לעצטע פיר שורות פון עמוד, יימר בר חשו, הוה מסיק ביה זוזי, האט געמאנט געלט בההוא גברא ביי דעם מענטש, שכיב ושביק ארבא, דער מענטש איז געשטארבן, ער האט איבערגעלאזט א שיף, אמר ליה לשלוחיה, האט יימר געזאגט צו זיין שליח, זיל תפסה ניהליה, גיי כאפ עס פאר מיר פאר מיין חוב. אזל תפסה, איז ער געגאנגען און האט עס געכאפט. פגעו ביה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, רב פפא און רב הונא בריה דרב יהושע האבן געטראפן דעם מענטש וואס האט געכאפט די שיף, דעם שליח פון יימר. אמרו ליה, האבן זיי געזאגט צו אים, את, דו, תופס לבעל חוב, דו כאפסט פאר דעם בעל חוב, פאר יימרן. דו כאפסט פאר יימרן במקום שחב לאחרים, אבער דו מאכסט שאדן אנדערע בעל חובן, מיט דעם וואס דו כאפסט פאר יימרן קענען דאך אנדערע נישט כאפן דאס. ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, התופס לבעל חוב, איינער כאפט פאר דעם בעל חוב במקום שחב לאחרים, דעמאלט ווען ער מאכט שאדן פאר אנדערע מענטשן מיט זיין כאפן, לא קנה, האט ער נישט קונה געווען, ער האט נישט דעם כח אז ער זאל מאכן א חוב פאר דעם מענטש ווייל ער וויל מאכן א זכות פאר א צווייטן, ווען ער איז קיינעם נישט שולדיג נאר אים, קען ער כאפן, קען ער זוכה זיין פאר אים, אבער מאכן פאר דעם א זכות אין דער זעלבער צייט ווערט עס א חוב פאר אנדערע, קען מען נישט, דעריבער דיין כאפן נישט קיין כאפן. תפסוה אינהו, זענען זיי געגאנגען, דער מענטש דער שליח פון יימרן האט עס אפגעלאזט, ווייל זיי האבן דאך אים געזאגט א כאפן און נישט קיין כאפן, איז געגאנגען רב פפא מיט רב הונא בריה דרב יהושע זיי האבן עס געכאפט, זיי האבן יא געהאט רעכט צו כאפן, ווייל זיי האבן עס געכאפט פאר זיך, ווייל דער מענטש איז געווען שולדיג זיי געלט. רב פפא מימלח מלוחי, רב פפא האט דארט גענומען דארט מיט שטעקנס וואס מען פירט ביי א שיף און ער האט עס געפירט די וויאסלעס, רב הונא בריה דרב יהושע ממתח לה באשלא, ער האט עס געפירט מיט א שיף וואס דער סדר איז געווען אז מען שטייט ביי דעם ברעג און מען שלעפט ביי א שטריק. אימער יעצט די שאלה וועמעס קנין איז א שטארקערע קנין,

ווידער א סכסוך וועגן דעם האט פגע בהו ר' פנחס בר אמי, האט ר' פנחס בר אמי זיי געטראפן, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, ווי קען מען כאפן, ס'איז דאך א זאך פון די יתומים, ווען די זאך זאל זיך געפינען אין רשות הרבים קען מען כאפן, ורב ושמואל דאמרי תרוייהו, והוא, ווען זאגן מיר אז מען קען כאפן די פירות פון די יתומים, דווקא שצבורים ומונחים ברשות הרבים, ווען עס ליגט אין רשות הרבים, אבער דא אז די שיף איז געווען ביי דעם ברעג דעמאלט רופט זיך עס נישט אן רשות הרבים, דעמאלט האט עס דעם דין ווי סימטא, און פון סימטא קען מען נישט כאפן. אמרי לו, אין סימטא איז דא א מחלוקת, רב און שמואל זאגן דווקא ברשות הרבים, אבל בסימטא לא. אמרו ליה האבן זיי, ר' פפא און רב הונא בריה דרב יהושע, געזאגט צו ר' פנחס'ן, אנן נמי מחריפותא דנהרא תפיסנא, מיר האבן דאס געכאפט נישט ביי דעם ברעג, נאר ווען דאס איז געוועזן אינמיטן די ווי עס איז דארט די שארפקייט פון דעם שטראם פון וואסער, און דארטן האט עס דעם דין פון רשות הרבים. אתו לקמיה דרבא, יעצט איז געקומען צו גיין רב פפא רב הונא בריה דרב יהושע צו רבא'ן, און זיי האבן געוואלט דורכקומען, וועמענס חזקה איז א שטארקערע חזקה, וועמענס כאפן הייסט כאפן. אמר להו, האט רבא צו זיי געזאגט, קאקי חיורי, ווייסע גענז, ווייל זיי זענען געווען אלט, משלחי טוען אראפ אויסטאן גלימי די מלבושים דאינשי פון מענטשן, וואס פאר א רעכט האט איר געהאט צו כאפן? הכי אמר רב נחמן, רב נחמן האט געזאגט אז די הלכה בלייבט אזוי ווי רבי עקיבא והוא שתפסו מחיים, ווען איז דער כאפן א כאפן? אויב מען האט דאס געכאפט מחיים, אבער פון יתומים, אפילו די זאך געפינט זיך אין רשות הרבים קען מען נישט כאפן. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, אבימי בריה דר' אבהו, אבימי דער זון פון ר' אבהו, הוה מסקי ביה זוזי בי חוזאי, די מענטשן פון דער שטאט חוזאי האבן געמאנט געלט ביי ר' אבימי, שדרינהו, האט עס אבימי געשיקט ביד חמא בריה דרבה בר אבוה, ער האט געגעבן אים די געלט אז ער זאל זיי באצאלן דעם חוב, אזל. איז חמא בריה דרבה בר אבהו געגאנגען פרעינהו האט זיי באצאלט דעם חוב, אמר להו, נאכער האט ער געזאגט צו די מענטשן, הבו לי שטרא, גיטס מיר דעם שטר, אמרו ליה, האבן זיי געזאגט צו אים, סיטראי נינהו, סיטרא, סיטרא איז די טייטש צד. סיטראי נינהו פון א צווייטן זייט נעם מיר, אזוי ווי מ'זאגט סיטרא אחרא, דאס הייסט מיר האבן דאס נישט גענומען פאר דעם חוב וואס איז דא אויף דעם חוב א שטר, נאר אבימי איז אונז שולדיג נאך געלט און אויף דעם האבן מיר נישט קיין שטר, א מלווה על פה אויף דעם האבן מיר דאס גענומען, און דעם שטר וועט ער באצאלן וועלן מיר אים געבן דעם שטר. אתא לקמיה דרבי אבהו, איז ער געקומען צו רבי אבהו, ווייל אבימי זעהט אויס האט געזאגט אז דאס איז עס, כ'בין נישט שולדיג קיינעם דעם חוב, אמר ליה האט אבימי געזאגט צו חמא אית לך סהדי, האסט עדות דפרעתינהו אז דו האסט זיי באצאלט, אמר ליה האט ער אים געזאגט לא ניין. אמר ליה האט ער אים געזאגט, אויב אזוי האסטו פארשפילט, דו קאנסט זיי נישט צווינגען זאלן געבן א שטר, מיגו דיכולים לומר, ווייל זיי קענען דאך זאגן, לא היו דברים מעולם, זיי קענען דאך זאגן אז זיי האבן נישט באקומען די געלט. יכולים נמי למימר, קענען זיי אויך זאגן סיטראי נינהו אז זיי האבן דאס גענומען דעם חוב פון א צווייטן צד. לענין שלומי שליח מאי, צי דארף דער שליח באצאלן יעצט אבימי'ן, ער האט דאך אים געמאכט ווי מען זאגט שאדן, ווייל אבימי האט דאך אים געוואלט מען זאל נעמען דעם שטר? אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, חזינן מיר זעען אי אמר ליה אויב ער האט אים געזאגט, שקול שטרא נעם דעם שטר, והב זוזי דאס געבן געלט, איז ער דאך מקפיד פריער זאל מען נעמען דעם שטר, איז דעמאלט אז ער האט דאס נישט געטאן, משלם, דארף ער באצאלן. ואי, אז אבער האט געזאגט הב זוזי גיב די געלט ושקול שטרא, לא משלם, דארף ער נישט באצאלן. זאגט אבער די גמרא, ולא היא ס'איז נישט אזוי, בין כך ובין כך, סיי מ'האט געזאגט, פריער מען זאל נעמען דעם שטר, צי מען האט געזאגט אז מען זאל פריער געבן די געלט, משלם דארף ער באצאלן, ווייל אויב מ'האט דערמאנט פון דעם שטר דאמר ליה קען ער זאגן צו דעם שליח, לתקוני שדרתיך, איך האב דיר געשיקט זאלסט גוט מאכן די זאך, ולא לעוותי, אבער נישט מאכן ווי מען זאגט א נישט ריכטיגע זאך. ווי וועט אבער זיין אז מען האט גארנישט נישט דערמאנט וועגן נעמען דעם שטר, מען האט נאר געזאגט גיב די געלט, דעמאלט קען מען נישט האבן קיין שום טענה, ער איז דאך נישט מחויב צו וויסן אז ס'איז דא א שטר, און אפילו ער ווייסט ס'איז דא א שטר, אויב מען האט אים נישט דערמאנט קיין ענין פון לקיחת שטר, האט ער נישט געדארפן ווי מען זאגט אין דעם אריינטראכטן.

צי עס רעדט זיך אז דאס איז געווען די אלמנה און זי האט עס געהאט פון מאן, אדער עס קען זיך רעדן א צווייטע פרוי און זי געווען זי איז געווען שולדיג געלט. ס'דא מען טייטשט ביידע טייטשן. אתו יורשים, זענען געקומען די יורשים, קא תבעי ליה מינה, זיי האבן געזאגט אונזער טאטנ'ס שטרות געפינען זיך אין דיין האנט, אמרה להו, האט זי געזאגט צו זיי, מחיים תפיסנא להו, איז לשון רש"י, זעהט אויס אז ס'איז נישט געווען קיין פרוי אז ס'איז נישט קיין כתובה, רש"י טייטשט אפ מחיים תפיסנא להו, בחוב שהיה חייב לי החזקתי בהם, איך האב עס געכאפט מחיים. ממילא, טאקע ביי יתומים זאגט מען קען מען נישט כאפן מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב, כ'האב עס פריער געכאפט. אתאי לקמיה דרב נחמן, איז מען קומען האבן א דין תורה פאר רב נחמנ'ן, אמר לה, האט רב נחמן געזאגט צו איר, אית לך סהדי, האסטו עדות דתבעוה מיניך מחיים אז מען האט עס געמאנט ביי דיר ווען זייער טאטע האט געלעבט ולא יהבת ניהליה און דו האסט עס נישט געגעבן ווייל דו האסט געזאגט דו כאפסט דאס פאר דעם חוב, אמרה ליה האט זי געזאגט צו רב נחמנ'ן לא איך האב נישט קיין עדות האט רב נחמן געזאגט, פריער מחיים איז דאך עס געוועזן ביי דיר א פקדון, ווען זאגסטו אז דו כאפסט עס לאחר מיתה, אם כן הוה תפיסה דלאחר מיתה, כאפסט דאך דאס לאחר מיתה, ווייל כל זמן ער האט געלעבט איז עס דאך געווען א פקדון, איז עס גלייך ווי ס'איז געווען אין זיין רשות איז געליגן. און תפיסה דלאחר מיתה לא כלום היא, תפיסה לאחר מיתה איז גארנישט, ווען איז יא תפיסה מחיים? אז מ'האט געזען אז ער איז קרוב למות און מ'האט געכאפט די מטלטלין לשם חוב, ס'איז נישט געוועזן ביי אים קיין פיקדון, דעמאלט הייסט עס תפיסה מחיים, אבער אויב מחיים איז געוועזן מכח פקדון, שטייט דאך דאס נאך די גאנצע צייט אין רשות פון זייער טאטן, און די מינוט וואס ער איז געשטארבן גייט עס איבער צו די יורשים. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, ההיא איתתא, די פרוי, דאיחייבא שבועה בי דינא דרבא, איז געווארן מחוייב צו שווערן, איינער האט איר געמאנט געלט און זי האט געלייקנט געלט, די געלט האט רבא געזאגט זי דארף שווערן. אמרה ליה בת רב חיסדא, האט געזאגט צו רבא'ן די טאכטער פון רב חיסדא און דאס איז געווען די פרוי פון רבא'ן, ידענא בה, איך ווייס אין דער פרוי דחשודה אשבועה, אז זי קען פאלש שווערן. אפכה רבא לשבועה אשכנגדה, האט רבא געזאגט, נישט די פרוי זאל שווערן אז זי קומט נישט, נאר דער צווייטער וועלכער מאנט זאל שווערן און ער זאל נעמען, ווייל איינס פון די כאטש שטענדיג איז דאך דא א דין, אז דער דין שבועה איז דאך נשבעין ואין משלמין, אבער ס'איז אמאל פארהאנען וואס נשבעין ונוטלין, אויב דער וועלכער דארף שווערן איז חשוד על השבועה.

אמר ליה ר' פפא, האט ר' פפא געזאגט צו רבא'ן, ידענא ביה, איך ווייס אין דעם שטר דשטרא פריעא הוא, אז דער שטר איז א באצאלטער, און דער מענטש וויל נאך אמאל מאנען געלט. אמר ליה, נא, דאס רעדט מען נישט פון קיין יתומים. אמר ליה. האט רבא געזאגט צו ר' פפא'ן, איקא איניש אחרינא בהדיה דמר, איז דא נאך א עדות וואס ער ווייסט אז דער שטר איז באצאלט? אמר ליה, האט ר' פפא געזאגט לא, ניין. אמר ליה האט ער אים געזאגט רבא, אף על גב דאיכא מר, כאטש דו זאגסט אז דער שטר איז באצאלט, אבער עד אחד לאו כלום הוא, ביסט דאך נאר איין עדות, און איין עדות קען איך זיך נישט שטיצן. ניין, אמר ליה רב אדא בר מתנא, רב אדא בר מתנא איז דאך דארט אויך געוועזן, האט ער אים געזאגט, ולא יהא רב פפא, זאל רב פפא נישט האבן קיין נאמנות כבת רב חיסדא, ווי די טאכטער פון רב חיסדא, דיין פרוי האט געזאגט אז די פרוי איז חשוד על השבועה, האסט איר געגלייבט, און רב פפא'ן גלייבסטו נישט? האט ער אים געזאגט, בת רב חיסדא קים לי בגווה, בת רב חיסדא בין איך זיכער אז זי זאגט נישט קיין ליגן, מר, אבער ר' פפא, לא קים לי בגוויה, איך בין נישט זיכער אז ער זאגט נישט קיין ליגן. אמר ר' פפא, האט ר' פפא געזאגט, כ'האב זיך מיט דעם אפגעלערנט הלכה, השתא דאמר מר, יעצט וואס דער וואס רבא האט געזאגט קים לי בגוויה מילתא היא, אז אויב מען זאגט קים לי בגוויה אז מען ווייסט אז דער מענטש איז נישט משקר, דארף מען זיך מיט דעם רעכענען כאטש ער איז עד אחד, כגון אבא מר ברי דקים לי בגוויה איך ווייס אין אים ער איז זיכער נישט משקר. איז אויב ער וועט זאגן אויף א עדות ער איז באצאלט, קרענא שטרא אפומיה, וועל איך צורייסן דעם שטר, דאך ווייל ער וועט זאגן אז דער שטר איז באצאלט. פרעגט די גמרא, קרענא סלקא דעתך, איז דען איין עדות באגלייבט מען זאל צונעמען דעם שטר פון דעם מענטש וואס ער איז מחזיק? ס'איז דאך שוין א ענין פון מוציא זיין ממון, דארף דאך זיין צוויי עדות. אלא זאגט די גמרא, נישט ער וואלט צעריסן די שטר, נאר מרענא שטרא אפומיה, איך וואלט געמאכט דעם שטר א ריעותא, איך וואלט געזאגט א שטיקל שלעכטקייט, וואזשע וואלט איך געזאגט? איז תוספות מסביר אז אומעדום ווי עס שטייט אין גמרא מרענא ביי א שטר, מיינט מען אז דער שטר, דער בעל השטר דארף שווערן איידער ער טוט איינמאנען דעם חוב. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, איך ווייס נישט וואס פאר א שייכות ס'האט צו פריער, קען זיין די שייכות האט ווייל פריער איז געווען א פרוי וואס איז געווארן מחוייב צו שווערן, און דא אין דער מעשה איז אויך א פרוי וואס איז געווען מחוייב צו שווערן, ההיא איתתא די פרוי דאיחייבא שבועה בי דינא דרב ביבי בר אביי. ביי דעם בית דין פון רב ביבי בר אביי האט מען געפסקנט זי דארף שווערן, אמר להו ההוא בעל דין, דער בעל דין דער וואס האט געהאט מיט איר א דין תורה האט געזאגט, תיתי זי זאל קומען ותשתבע און זאל שווערן במתין אין דער שטאט, אפשר קען זיין דמיכספא זי וועט זיך שעמען ומודיא, זי וועט זיך מודה זיין.

כתבו לי זכוותא, שרייבט אין א שטר דעם זכות, גיבט עס נאך מיר נישט איבער, דאס זאלט איר געבן א מענטש עס אריינלייגן ביי א שליש, דכי משתבענא, נאכדעם ווי איך וועל שווערן, יהבו לי וועט מען דאס מיר געבן, און מען זאל דארט שרייבן איך בין געקומען לדין און איך בין געווארן געפטר'ט דורך דער שבועה.

ווייל איר קומט פון די משפחה פון בית עלי, בית עלי ווערן אנגערופן ממולאי, זאגט דער רש י צוויי טייטשן, איין טייטש איז ממולאי מיינט מען וואס זיי האבן נישט מאריך ימים געווען, כרותי ימים, און נאך א טייטש זאגט דער רש י, ממולאי איז פון לשון בערגיגע מענטשן, ווי מענטשן זאגן א גלאטע מענטש, זיי, בית עלי, זענען נישט קיין גלאטע מענטשן, רש י זאגט אין צווייטן טייטש, ממולאי איז א לשון פון בערגלעך, נישט גלאטע, ווייל ער קומט פון דארטן, אמריתו מילי מולייתא, זאגט ער נישט קיין גלאטע זאכן, ער זאגט זאכן וועלכע זענען נישט בערגעדיג. האמר רבא, רבא האט דאך געזאגט אזא דין. דא איז די שאלה אזוי. ווען די בית דין שרייבט, די און די פרוי האט געשוואוירן און זי איז געווארן געפטר'ט פון די תביעות וואס מען טוט איר מאנען, ווען שרייבט מען דאס? דאס שרייבט מען דאך איידער זי האט געשוואוירן, קוקט דאך אויס די זאך ווי א ליגן, מען זאגט זי האט געשוואוירן און זי האט נאך נישט געשוואוירן, רבא האט געזאגט אזוי, האי אשרתא דדייני, אשרתא דדייני איז די טייטש אזוי ווען איינער ברענגט א שטר צום בית דין אויף דעם שטר איז געחתמעט עדות דארף מען מקיים זיין די חתימה פון די עדות ס'קומען צו גיין עדות און זיי זאגן אויב דאס איז געווען זייער חתימה נאכדעם גייט די בית דין און די בית דין שרייבט אונטן א הנפק איז ס'ווארט אשרתא איז פון לשון חוזק מען טוט באפעסטיגן דעם שטר איז די בית דין וויל שוין שרייבן די אשרתא ווייל באלד וועט קומען עדות און זיי וועלן דאס באשטעטיגן

פסולה, איז פסול. ע כ אפילו שפעטער קומען די עדות און זיי טוען באשטעטיגן אז דאס איז זייער חתימה, דאך איז עס פסול. על מה זה מדאך? מחזק ושכחה. איך טאר ניט שרייבן א זאך אז ס'איז געשען בעפאר עס איז געשען. הכא נמי דא אויכעט, מיחזי כשיקרא, איך וועל גיין שרייבן אז די פרוי האט געשוואוירן און זי האט דאך נאך נישט געשוואוירן. זאגט די גמרא, וליתא, די זאך איז נישט אזוי, איך האב נישט קיין מורא פאר מיחזי כשיקרא, מדרב נחמן פון דעם דין וואס רב נחמן האט געזאגט, דאמר רב נחמן, רב נחמן האט געזאגט, אומר היה רב מאיר, רב מאיר האט געזאגט, אפילו מצאו באשפה, איינער האט געפינען א גט אין מיסט, אין דעם גט איז געווען געשריבן זיין נאמען און דער נאמען פון דער פרוי, זאגט רב מאיר, וחתמו, און האט אים גע'חתמ'עט, ונתנו לה, האט איר געגעבן כשר, איז ער כשר. ס'איז דא א מחלוקת. אין גמרא, דאס וואס שטייט וכתב, אנדערע לערנען, רבי אלעזר לערנט אז דאס גייט ארויף אויף כתיבת הגט, אז שרייבן דעם גט דארף זיין לה לשמה, לויט אים נאך אז מען האט געפונען דעם גט באשפה איז ער נישט כשר, ווייל דער גט דארף ווערן געשריבן לשם זה האיש לשם זה האשה. רבי מאיר זאגט ניין, די סופר, א נייער סופר, ער לערנט זיך צו שרייבן, און ער הערט דארט ראובן קריגט זיך ארום מיט זיין פרוי רחל, און ער טראכט מסתמא וועט עס קומען צו א גט, איך בין נאך נישט אזוי בקי אין שרייבן גט'ן, און איך לערן זיך דאך סייווי, גייט ער און ער שרייבט אן א גט, דארט ראובן בן יוסף דארט רחל בת מיט דעם און דעם, און אלעס, און נאכער ווען זיי גט'ן זיך נישט ווארפט זיך אין אשפה, קומט צו גיין ראובן און ער געפינט דעם גט און ער חתמ'ט אים, חתמ'נען איז דאך זיין עדות געחתמ'ט, רבי מאיר לערנט אז דער וכתב גייט ארויף אויף דער חתימה, ונתנו לה האט איר געגעבן כשר, כאטש בשעת דעם שרייבן דעם גט האט ער זיך נאכנישט געוואלט גט'ן, דאך זאגן מיר ס'איז כשר. ואפילו רבנן לא פליגי עליה דרבי מאיר, די רבנן וואס זאגן אז ס'פסול, איז זייער טעם איז נישט אלא נאר בגיטי נשים, נאר ביי א גט, ווייל זיי זאגן דבעינן איך דארף האבן כתיבה לשמה, זיי זאגן אז די גט דארף ווערן געשריבן לשמה. אבל בשאר שטרות, אבער ביי אנדערע שטרות, מודה ליה, זענען זיי מודה צו רבי מאיר'ן אז עס ארט מען נישט דעם מחזי כשיקרא. דאמר רב אסי אמר רבי יוחנן, רב אסי האט געזאגט פאר רבי יוחנן, שטר שלוה בו. איינער האט געליגן געלט און האט געגעבן א שטר, דער שטר טוט דאך אויף, ער איז מקנה זיינע נכסים זאלן זיין משועבד ופרעו, און דעם זעלבן טאג וואס מען האט געליגן די געלט האט ער צוריק באצאלט, האט דער שטר פארלוירן דעם כח. אויף דעם וואס ס'איז געשריבן אויף דער שעבוד איז דאך שוין אראפגעגאנגען אינו חוזר ולוה בו, אויב ער וויל דעם זעלבן טאג נאכאמאל לייען דעם חוב מיט דעם שטר, קען מען נישט, פארוואס קען מען נישט? שכבר נמחל שעבודו, אין דעם מאמענט וואס מ'האט באצאלט איז בטל געווארן דער שטר, ממילא די צווייטע מלווה וועט האבן דעם דין ווי א מלווה על פה, און וועט נישט גובה זיין פון לקיחות. טעמא, פארוואס זאגן מיר מען קען נישט נאכאמאל לייען מיט דעם שטר דנמחל שעבודו, ווייל דער שעבוד האט מיר געווארן מוחל, אבל למיחזי כשיקרא, וואס זעהט אויס כשיקרא וואס דאס איז נישט געווארן געשריבן אויף דער מלוה, לא חיישינן, האב איך נישט קיין מורא פירט דא די גמרא אויס אז למיחזי כשיקרא לא חיישינן. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, מען רעדט דאך פריער פון פקדונות, ההוא גברא איין מענטש דאפקיד האט געגעבן צו באהאלטן שב מרגניתא, זיבן פערל,

ולא פקיד, ער האט נישט אנגעזאגט די מענטשן פון זיין הויז אז דאס באלאנגט צו דעם מענטש. נאכהער איז געקומען דער מענטש און ער האט געמאנט ביי די יתומים, די יתומים ווידער טענה'ן, ווער זאגט אז עס באלאנגט צו דיר? קיין עדות האט ער נישט געהאט, אתו לקמיה דרבי אמי זענען זיי געקומען האבן צו רבי אמי מען האט געמאנט די יורשים און די יורשים זאגן אפשר דאס פארמיינט אונזער טאטן אמר להו האט רבי אמי געזאגט צו זיי איר דארפט אים דעם מענטש אוועק געבן חדא איין טעם דידענא ביה ברבי מיאשא בר בריה דרבי יהושע בן לוי איך ווייס אין אים דלא אמיד ער איז נישט רייך ער איז נישט דער מענטש ער זאל פארמאגן זיבן פערל. דאס ווארט אמיד איז די טייטש אפשאצן, דלא אמיד, ער איז א מענטש וואס מען שאצט אים נישט אפ, א רייכן מענטש טוט מען אפשאצן, ער דער פארמאגט א מיליאן, דער פארמאגט א האלב מיליאן, אזוי טוט עס רש"י אפטייטשן אויף א צווייטע ארט, ער איז א מענטש מען טוט אים נישט אפשאצן. ועוד, איז דער ועוד זאגט תוספות, נישט די טייטש איז נאך א טעם אפילו עס זאל נישט זיין ר אפילו ווען ר'איז רייך, נאר גייט פארשטארקערן הא קא יהיב סימנא, ער גיט דאך אזוי אט צו זאגן א סימן, ער זאגט דאך אז ס'איז געוועזן זיבן און ס'איז געווען איינגעוויקלט אין דעם סדין, דארפט איר אים געבן, ולא אמרן, ס'איז נישט געזאגט געווארן אז איר דארפט אים געבן.

אבער אימא קען דאך זיין איניש אחרינא אפקיד, א צווייטער מענטש האט געגעבן צו באהאלטן, ואיהו מיחזא חזא, און ער האט דאס געזען, קומט ער יעצט אזוי אט צו זאגן די סימנא. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, ההוא גברא, איין מענטש, דאפקיד כסא דכספא בי חסא, ער האט געגעבן צו באהאלטן א זילבערנעם בעכער ביי חסא, שכיב חסא, חסא איז געשטארבן און ער האט נישט אנגעזאגט די משפחה, רש"י זאגט אז די גמרא דערמאנט וועגן חסא ער איז געווארן דערטרונקען, ולא פקיד האט נישט אנגעזאגט די משפחה, אתא לקמיה דרב נחמן איז ער געקומען מאנען ביי די יורשים ער האט געזאגט די זילבערנע בעכער איז זיינער. אמר להו האט רב נחמן געזאגט צו די יתומים, ידענא ביה בחסא, איך ווייס אין חסא'ן, דלא אמיד, ער איז נישט רייך, ועוד און נאך א זאך, הא קא יהיב סימנא, און נאך א זאך, ער גיט דאך א סימן, ממילא דארף איך אננעמען אז דאס באלאנגט טאקע צו אים, ולא אמרן דאס איז נישט געזאגט געווארן. אלא דלא רגיל דעייל ונפיק להתם, אז דער מענטש איז נישט געוואוינט אז ער זאל אריינגיין און ארויסגיין דארטן, אבל רגיל דעייל ונפיק להתם, אויב דער סדר פון דער מענטש ער גייט דארט אריין, איז אפילו מיר ווייסן אז דער חסא איז נישט רייך, איך ווייס זיכער אז ס'באלאנגט נישט צו אים, אימר קען זיין איניש אחרינא אפקיד, א צווייטער מענטש האט געגעבן צו באהאלטן, ואיהו מיחזא חזא, און ער האט דאס אויך געזען, דעריבער מאנט ער עס, דארף איך אים נישט געבן. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, ההוא דאפקיד מטכסא, איינער האט געגעבן צו באהאלטן א מלבוש, בי רב דימי אחוה דרב ספרא שכיב רב דימי ולא פקיד, אתא לקמיה דרבי אבא, אמר האט ער אויך געזאגט חדא דידענא ביה ברב דימי דלא אמיד, ער פארמאגט נישט קיין זיידן מלבוש, ועוד הא קא יהיב סימנא גיט דאך א סימן, ולא אמרן אז דער סימן איז עפעס אלא דלא רגיל דעייל ונפיק להתם, ס'איז נישט זיין סדר אז ער זאל גיין דארט אריין און ארויס, אבל רגיל דעייל ונפיק להתם, אימר קען זיין איניש אחרינא אפקיד, א צווייטער מענטש האט געגעבן צו באהאלטן ואיהו מיחזא חזא און ער האט געזען רש"י. ההוא דאמר להו, איינער האט געזאגט נכסי לטוביה, ער גיט אוועק זיין פארמעגן צו טוביה, און אויף דער וועלט איז דא אסאך מענטשן וואס הייסן טוביה, ער האט נישט געזאגט וועלכע טוביה, שכיב דער מענטש איז געשטארבן, אתא טוביה, איז געקומען א מענטש האט געזאגט ער הייסט טוביה. און ער האט געזאגט אז אים מסתמא האט אים געגעבן. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, הרי בא טוביה, עס איז דאך געקומען טוביה, אן אנדערע מאנט דאס נישט, מסתמא באלאנגט עס צו אים. זאגט די גמרא, אמר טוביה, ער האט געזאגט מען זאל געבן די פארמעגן צו טוביה, ואתא רב טוביה, ס'איז געקומען רב טוביה, א מענטש וואס ער האט סמיכה, דעמאלט זאל איך אים נישט געבן, לטוביה אמר, ער האט געזאגט מען זאל עס געבן טוביה וואס האט נישט קיין סמיכה, לרב טוביה לא אמר. ווי איז אבער ואי איניש דגיס ביה אז ער איז געוועזן חבריש מיט דעם, איז אפילו ער האט סמיכה און די מענטשן רופן אים רב טוביה הא גיס ביה, ער איז דאך מיט אים חבריש, האט ער אים נישט גערופן רב טוביה נאר האט אים גערופן טוביה. ווי איז דער דין אתו שני טוביה, צוויי טוביה'ס קומען און איך ווייס נישט וועם ער האט געגעבן שכן ותלמיד חכם, איינער איז א שכן און איינער איז א תלמיד חכם, תלמיד חכם קודם ווייל מסתמא א מענטש וויל האבן בשעת מיתה וויל ער נאכזוכן נאך מצוות, און די גמרא זאגט אז מהנה תלמידי חכמים מנכסיו איז זיין זכות זייער גרויס, צו קרוב ותלמיד חכם איז אויך תלמיד חכם קודם, איבעיא להו די בני ישיבה האבן געפרעגט שכן שכן וקרוב מאי, איינער איז א שכן און איינער איז פון משפחה, וועמען זאל מען געבן? תא שמע, כ'זיך פושט זיין פון א פסוק אין משלי, טוב שכן קרוב, ס'בעסער א נאנטע שכן, מאח רחוק, פון א ווייטן ברודער. שניהם קרובים, ביידע מענטשן מיט דעם זעלבן נאמען, ביידע זענען קרובים, אדער שניהם שכנים, שניהם חכמים, דעמאלט איז דער דין שודא דדייני, שודא איז די טייטש דאס ווארפינג פון די דיינים, פון לשון שדי בימא, וועמען די בית דין וויל, וועמען די בית דין זעט, ער איז ווי מען זאגט אז די דרכו של מת איז געווען אז דעם מקרב זיין דעם מער פון דעם אנדערן זאל מען דעם געבן, אדער מען ווייסט נישט וועם ער האט מער מקרב געווען, זאל מען זען ווער גייט גיכער בדרך ישרה, איז מסתמא האט ער אים גיכער מכוון געווען לזכות. אמר ליה רבא לבריה דרב חייא בר אבין, האט רבא געזאגט צו דעם זון פון רב חייא בר אבין, תא, קום אהער, אימא לך מילתא מעלייתא איך וועל דיר זאגן א גוטע זאך, דהוה אמר אבוך וואס דיין טאטע האט געזאגט, הא דאמר שמואל דאס וואס שמואל האט געזאגט, המוכר שטר חוב לחבירו, ראובן האט געמאנט געלט ביי שמעונען. און ראובן האט געהאט א שטר חוב וואס שמעון האט געשריבן אז ער איז אים שולדיג געלט און ער האט משעבד געווען די נכסים. וחזר ומחלו, דער ראובן איז געגאנגען און ער האט פארקויפט דעם שטר חוב, נאכער איז ער געגאנגען. און ער האט דאס מוחל געווען, איז דער דין מחול, ער קען מוחל זיין, לכאורה וועט איר פרעגן ווי אזוי קען ער מוחל זיין, ער האט דאך די זאך פארקויפט, איז דא אויף דעם א הסבר, ווייל ס'איז דא צוויי זאכן. דער שמעון איז מחויב צו באצאלן דעם חוב, און אויך די פעלדער פון שמעון זענען משועבד פאר דעם חוב. וועלכע זאך האט ער פארקויפט? ער קען נאר פארקויפן ראובן דעם שעבוד, אבער גיין איבערטראגן אז דער שמעון זאל זיין שולדיג נישט אים נאר צו דעם לוקח, דאס קען ער נישט, דאס איז א זאך ווייל דער שמעון איז נאר שולדיג צו וועמען? צו ראובן האט ער פארקויפט די שעבוד קרקעות, יעצט אויב אז ער איז מוחל צו שמעונען פאלט שוין ממילא אראפ די שעבוד קרקעות, און דאס איז שוין א באזונדער שאלה צו דער לוקח וועט גיין שפעטער ביי ראובנען אפמאנען דעם חוב, און נאך מער עד הדין ואפילו יורש מוחל, נישט בלויז ווי עט זיין אז דער מלווה איז געשטארבן, דער ראובן איז געשטארבן, און זיינע קינדער די יורשים קענען אויך מוחל זיין, אזוי האט געזאגט שמואל, און מודה שמואל, שמואל איז מודה, במכנסת שטר חוב לבעלה, אז איינער האט אריין געברענגט א שטר חוב, און וחזר ומחלו. וחזרה ומחלתו, און נאכהער איז זי געגאנגען זי האט עס מוחל געווען, איר מחילה איז נישט קיין מחילה, שאינו מחול ס'איז נישט מוחל, מפני שידו כידה, ווייל ער האט אין דער זאך אויך ווי מען זאגט א זכות, ממילא איז זי נישט קיין באלעבאס זי זאל מוחל זיין. דערציילט די גמרא א מעשה, קריבתיה דרב נחמן,

ס'איז דאך נאך נישט קיין ראיה אז זי וועט באקומען טויזנט זוז אויב זי וועט שטארבן פריער, וועט דאך דער מאן איר ירש'ענען, וועט דאך דער לוקח דעמאלט גארנישט ניט האבן, און אפילו דעמאלט ווען דער מאן וועט איר גט'ן, אמאל קען דאך פאסירן אז ס'איז נישט דא ביי אים קיין נכסים, ס'איז נישטא פון וואס צו איינקאלעקטן, איז פארשטייט זיך דער וועלכער גייט קויפן א כתובה גיט פאר דער כתובה א קלייניגקייט, ס'איז אזא סארט לאטא, מ'שפילט אפשר וועט ער עס האבן וועט ער דעמאלט האבן אסאך מער, האט זי דאס פארקויפט איגרשה איז זי געווארן גע'גט, נו, אז זי איז געווארן גע'גט באלאנגט דאס צו וועמען? צו דעם לוקח זי האט דאך פארקויפט שכיבה זי איז געשטארבן זענען געגאנגען אירע קינדער צו נעמען די כתובה פון די מאמע אתו איז געקומען די מענטשן וואס האבן געקויפט די כתובה. קא תבעי לה לברתה, זיי האבן געמאנט ביי דער טאכטער, זיי האבן געזאגט איר האט נישט גע'ירש'נט די כתובה ווייל אייער מאמע האט אונז פארקויפט די כתובה. אמר להו רב נחמן, האט רב נחמן צו זיי געזאגט, ליכא דליסבא לה עצה, ס'איז נישט דא ווער זאל געבן די יתומה די טאכטער א עצה, זי האט א ברירה צו מאכן אז דער לוקח וועט נישט באקומען די כתובה, ווי אזוי? תיזיל זאל זי גיין ותיחלה לכתובתה דאמה, זאל מוחל זיין די כתובה פון דער מאמען, לגבי אבוה, צו איר טאטן? וואס איז די כתובה אז איר טאטע איז שולדיג איר מאמע דעם חוב, זאל זי עס מוחל זיין, וועט עס בל- בלייבן ביי דעם טאטן, ותירתה מיניה און נאכהער וועט זי ירש'ענען פון דעם טאטן, וועט דער לוקח גארנישט נישט האבן, זיין אויסגעשפילט. און תוספות שטעלט זיך שוין אויף דעם, די גמרא זאגט ווייטער. אז מיר דארפן באצאלן דעם לוקח די געלט וואס ער האט געגעבן, אנדערע זאגן די גאנצע געלט, ממילא וואס וועט זי מיט דעם אויל פארדינען, עט זי דאך בלייבן שולדיג די כתובה פאר דעם לוקח. שמעה האט זי דאס געהערט, אזלה איז זי געגאנגען, אחילתה זי האט מוחל געווען. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, עשינו עצמינו, מיר האבן זיך געמאכט, כעורכי הדיינים, די וואס טוען צוגרייטן טענות, גוטע טענות, זכותים פון איין מענטש פאר די דיינים, א קרוב פון דעם בעל דין, אדער איינער האט ליב דעם בעל דין, גייט ער צו די דיינים און ער טוט עורך זיין ראיות נאך דעם זכות פון זיין אוהב, אזוי האב איך אויך געלערנט איר א עצה האב איך איר געלערנט זאל מאכן שאדן דעם צד שכנגד האט רב נחמן חרטה געהאט וואס ער האט געטון פרעגט די גמרא מעיקרא מאי סבר אין אנפאנג וואס האט ער געטראכט וואס ער האט געזאגט ליכא דליסבה לה עצה, ער האט דאך פארשטאנען אז מען וועט איר דאס זאגן, ולבסוף מאי סבר, ביי די ענדע וואס האט ער געטראכט? ענטפערט די גמרא, מעיקרא סבר אין אנפאנג האט ער געטראכט ומבשרך לא תתעלם, דיין משפחה זאלסטו נישט פארהוילן, יעדער איינער דארף טראכטן אין די טובה פון זיין משפחה, דאס האט ער געטראכט אין אנפאנג, ולבסוף סבר, צום סוף האט ער געטראכט, אדם חשוב שאני, א אדם חשוב איז אנדערש, ער מעג טאקע טון פאר קרובים, און יעדער מענטש מעג טאקע טון דאס פאר קרובים, ווייל ומבשרך לא תתעלם, אבער מען וועט זיך פארקוקן אויף אים און מען וועט טון די זעלבע זאך אפילו נישט פאר קיין יורשים, און נישט פאר קיין קרובים,